א טרייסט. ביי אונז אין שטוב אין טריסק, אין אונזער יחוס'דיגער און נגידישער היים, פלעגט מען פון צייט צו צייט א שמועס טון וועגן אונזערע ראטנער קרובים, די סטאלינער חסידים, פון אויבן אראפ מיט כלומר'שט גוטמוטיגן שפאט, אז מ'האט געוואלט מיין טאטן דעם איידעם פון ראטנע א שטאך טון, האט מען אפגעלצט פון די פארגרעבטע פאלישוקעס וואס דערנערן זיך מיט קוטיע די גאנצע וואך און זענען טועם פלייש נאר שבת, העכסטנס צוויי מאל אין דער וואך, פון די פאלישוקעס בכלל און פון די קרובים שטוב בפרט. אן אויסנאם איז פארשטייט זיך געווען דעם טאטנ'ס טאטע, דער ראטנער זיידע שלמה אהרן, וואס איז אן איש תם און זיצט על התורה ועל העבודה ווייל וועגן דער פרנסה פארלאזט ער זיך אינגאנצן אויף דער באבע פרומע, און זי פארדינט זיך ביי אים כשר יעדן שבת זיין אשת חיל מי ימצא. אן אויסנאם איז אויך געווען זיין יונגסטער איידעם, דער יונגסטער טאכטער'ס כאסע בריינע מאן, אשר דער גרויסער. ער איז דאך טאקע נישט קיין ראטנער, א סארנער איז ער, דעם ראטנער זיידנ'ס ברודער'ס א זון. ער, אשר דער גרויסער, האט געהאט דאס לשון סגי נהור'דיגע גליק אהין, קיין ראטנע הייסט עס, אריינצופאלן, פונקט ווי מיין טאטע האט געהאט דעם אמת'דיגע גליק פון דארט ארויסצופאלן. ער איז אן איידעלער, זיידענער און גאלדענער יונגערמאן, א וואויללערנער און וואוילקענער גלייכצייטיג. שפילט אפילו פידל ווי ס'איז אנגענומען אין סטאלינער רעבנס הויף און זינגט די קארלינער ניגונים. פארוואס מ'רופט אים אשר דער גרויסער? כדי אים אונטערשיידן פון זיין שוואגער אשר דעם קליינעם. און פארוואס רופט מען יענעם אשר דעם קליינער? כדי אים אונטערשיידן פון אשר דעם גרויסן. ווען א טייל פון אונזער פאמיליע איז בעת דער ערשטער וועלט מלחמה אנטלאפן פאר די קאזאקן און דעם עסטרייכישן דייטש פון טריסק צו ראטנער זיידן ביי וועמען מיר האבן זיך איינגעקווארטירט, האב איך גלייך דערזען אז די ביידע פעטערס מיינע, אשר דער גרויסער און אשר דער קליינער, האבן זיך פארדינט זייערע צונעמען יעדער באזונדער אין זיין אייגענעם זכות. אשר דער קליינער איז פאר זיך אליין א קליינער, אַ קליין פֿעטערל, און אָשר דער גרויסער, פֿאַר זיך אַליין אַ גרויסער, אַ גרויסער פֿעטער. פֿאַרשטענדלעך, איך האָב מער אַרויפֿגעקוקט צום גרויסן פֿעטער, און ס'איז טאַקע געווען אויף וואָס אַ קוק צו טאָן. אַ הייכער, שטאַלטנער יונגערמאַן, וואָס אַזאַ הייכן האָב איך געזען סײַדן צווישן די הונדערטער טריסקער חסידים, געקומענע קיין טריסק אויף יום-טובֿ צום רבין. ער דערמאָנט מיר אין שאול-המלך, וואָס דער פּסוק זאָגט אויף אים, משכמו ומעלה גבוה, פון זיין אקסל און ארויף איז ער געווען העכער. ס'פעלט אים בלויז א קרוין אויפן קאפ, און טאקע נישט אנדערש ווי א גאלדענע, ווייל די האר אויף זיין קאפ און דאס בערדל זיינען, ניין, בשום אופן נישט קיין געלע, נאר דורכאויס גאלדענע. האר ווי זיידענע פעדעם פון גאלד. ווען ער איז אויפגעלייגט, קוועלט פון זיינע אויגן ארויס א בלויע פריידיגקייט. די הויט פֿון זײַנע הויכן, ווינקלדיקע שטערן איבער זיי און פֿון די באַקן אונטער זיי איז אַ דינע און איידעלע, אַ לויטער ראָזלעכע, ווי זי וואָלט זײַן געשמירט מיט אַ באַלזאַם פֿון דעם שמן-זית-זך, ריינעם בוימל, וואָס מע פֿלעגט אַרײַנטאָן אין די רערן פֿון דעם זהב-טהורדיקן מנורה, און זײַן פֿרוי, די מומע חסה ברײַנע, אַ היפּש נידעריקע פֿון אים, אָבער מיט אַ שימערנדיקן העל-בלאָנדן קאָפּ-האָר, וועלכן זי פלעגט איבערדעקן מיט א טיכל נאר ביזן אריינקומען צו איר טאטן אין שטוב, מיט בלוי קוועלנדיגע אויגן, תמיד ווי אביסל פארוואונדערטע, און א העל לויטער פנים, א שפילנדיגס מיט רויטע בלומען-פארב אויף ביידע קינען, האט זיך אים מיט איר אויסערליכקייט זייער געפאסט, נישט נאר פאר א פרוי, נאר אפילו פאר א שוועסטער. אויך זי די מומע חסה בריינע האב איך באטראכט מיט נייגער פון א גאסט וואס קומט אויף א ווייל און וויל זעהן פאר א מייל. ווייל איך האב פון הערן פון מיין מוטער געוואוסט אז חסה בריינע, בריינדל, איז מיידלווייז געווען א מיידל א בראנד, האט זיך פארכליאפעט ביז איבער די אויערן אין איינעם א קאוולער קאוואליר וואס איז געווען א שטיקל צייט צו גאסט אין ראטנע ביי זיינע קרובים א בחור א קראסאוועץ

פֿון די מתּנות פֿון איר פּלאַטאָנישער ליבע האָט ער גראָד געהאַלטן און זיך מיט זי באַרימט. איז דער סוד געוואָרן אַנטפּלעקט פֿאַר גאַנץ בראָד, פֿאַר ראַטנע הייסט עס, און איר טאַטע איז פֿון איר אויסגעשטאַנען גרויס עגמת-נפֿש און בזיון. ס'האָט גאָר נישט געהאָלפֿן, ער מוז זײַן איר חתן, קיין שום אַנדערער. ביז גאָט אַליין האָט געהאָלפֿן, ס'איז צו זיי צו גאַסט געקומען איר שוועסטערקינד פֿון סאַרנע, אָשר, טאקע נישט קיין קאוולער קאוואליר, נאר א סארנער בית מדרש אינגל. נאר אז זי האט געזען און געהערט ווי אלע באלעבאטשע ראטנער מיידלעך אנטציקן זיך מיט אים, אליין זיך צו אים צוגעקוקט און יעדן פארנאכט געהערט זיין שפילן אויפן פידעלע, האט זי זיך א זאג געטאן, דער איז נאך בעסער פון יענעם! און אינגיכן האט מען מיט מזל געבראכן טעלער.

קנאפע אַכציק וויארסט? הםמ. וואס האט עס גאר אינגאנצן א זין געהאט צו לויפן פון דארט אהער? דער שומר ישראל זאל איר שומר זיין, האט דער זיידע ר' שלמה אהרן פארגלאזט די אויגן איבער דער אפענער גמרא. און נאך צוויי וואכן גלות ראטנע, ווי די מאמע האט עס אנגערופן, האבן מיר זיך טאקע אומגעקערט קיין טריסק אהיים. ווען איך בין אין א זעקס זיבן יאר ארום געקומען אליין צוגאסט קיין ראטנע צו מיינע פעטערס, שוין ניט צום זיידן, ווייל ער איז שוין געווען אויפן עולם האמת, האב איך אויך נישט געהערט דעם פעטער אשר שפילן אויפן פידל. דער פידל איז שוין אויף דער וואנט נישט געהאנגען, אדער ער איז געווען אוועק מיט דער שריפה מלחמה צייט, ווייל די קאזאקן האבן אונטערגעצונדן די שטאט אונטער זיך, אדער ער איז פאר'משפט געווארן אויף גניזה אין דער מומע חסיע'ס געקאוועטן קופערט. שוין ניט יענע צייטן פידל צו שפילן. ס'שפילט זיך אזוי אויך גענוג אין קאפ. אין שטוב ברויעט ארום א כאפטע קינדער און כאטש שטאט רעדט אז אשר לעקר, שוין לויטן פאמיליע נאמען, איז פון די נאך מלחמה נגידים, ווייסט דאך איין גאט דעם אמת אז אפילו ביי אים איז קשה פרנסתן של ישראל כקריעת ים סוף. וואס אן אמת, שפאלטן דעם ים האט דער פעטער איבערגעלאזן פאר דער מומע, און ער איז בעיקר געווען דער יועץ אין די געשעפטן ווי דער חכם שלמה האט געזאגט

אריינקוקן אמאל אין א בוך, שמועסן פאליטיק און אפגעבן זיך מיט ציוניסטישער טעטיגקייט. און גלאט מיט קליינע פרעמדע עניינים. דא קומט אריין עמיצער מיט אים זיך וועגן עפעס א געשעפט אדער א שידוך אן עצה צו האלטן, און דא עמיצער א שלישות ביי אים איינצולייגן ווייל ביי אים איז ווי אין א פייער קאסע. אשר לעקער האט זיך נישט בלויז פארנומען מיט ציוניסטישער ארבעט, נאר איז געשטאנען אין א דירעקטער פארקער מיט ארץ ישראל. ער האָט דאָרט געהאַט זײַנעם אַ יוגנט-חבֿר, זײַן מענדל, װי ער פֿלעגט אים רופֿן, מיט װעלכן ער פֿלעגט זיך פֿון צײַט צו צײַט איבערשרײַבן אױף העברעיִש. געװען אַ צײַט, װען ער האָט געטראַכט נאָכצוטאָן זײַן חבֿר מענדלס בײַשפּיל, אָבער דערין איז שולדיק זי, האָט ער געשמײכלט, די אײדעלע הױט אױף זײַן אַ ביסל צו לענגלעכער נאָז האָט געשפּילט, און די נאָז אַליין האָט באַוועגט מיט אירע פליגעלעך. מיין חסיע בריינע, וואָס האָט זיך אונטערגעאיילט מיר צוצושטעלן באַצייטנס אַזאַ גרויס חדר אייגענע קינדער, אַז אויף אַרויסצופירן זיי פון גלות דאַרף מען שוין האָבן אַ משה רבינו מיט אַ שטעקן. אַ קאַנטשיק איז ווייניק פאַר זיי. אָ, זי האָט אים אָנגעטאָן די אמתע ריחים על צווארו. מילא ער ווי ער, אבער די קינדער וועט ער מיט גאט'ס הילף שיקן איינציגווייז צו זיין מענדל. מענדל וועט זיי שוין ניט לאזן דארט פאלן. די קינדער לערנען אין בית הספר, נישט קיין שטומע לעלעס וועלן זיי אהין קומען, נאר מיטן אייגענעם לשון. די מומע כאסע בריינע האט בעת ער האט אזוי גערעדט געקוקט אויף אים מיט די בלויע פלעמלעך פון אירע אויגן, און אירע גערויטלטע באקן האבן געשיינט, צי פון איר אייגענעם אינעווייניגסטן מאמע-ליכט, צי פֿון דעם ליכט, װאָס איז געפֿאַלן אױף זײ פֿון דעם מאַנס פּנים, אַ זון, אַן אױסגעװאַשענע נאָך אַ רעגן. און װען די צײַט איז געקומען, האָט זי מיט פֿאַרבאָרגענע זיפֿצן אױסזעפֿאָלגט דעם מאַנס װילן. ס'איז זײער שװער פֿאַר אַ מאַמען אַװעקצורײַסן די קינדער פֿון האַרצן און זײ אַװעקשיקן אין דער װעלט אַרײַן. אָבער כאָטש זי אַלײן איז נישט קײן ציוניסטקע, דער פֿעטער און די מומע, דאַכט זיך, צװײ קעגנגעזעצטע עלעמענטן, ווי אויבן געזאגט, ער, שטיל וואסער, זי צעבושעוועטע פייער, אבער אט די צוויי קעגנגעזעצטע עלעמענטן, אין מורא איינער פארן אנדערן און אין ליבשאפט איינער צום אנדערן, האבן בשלום געהויזט צוזאמען און אויפגעשטעלט א היבשע צאל דירות פאר. כ'ווייס ניט ווי אזוי דער פעטער אשר דער גרויסער איז געגאנגען צוזאמען מיט דער גאנצער ראטנער הייליגער קהילה דעם לעצטן גאנג צו דער שחיטה. מקדש השם צו זיין, אבער דאס בילד שטייט פאר מיינע אויגן. אט שטארצט ארויס איבער דער מחנה זיין קאפ, א קלאפ איבער אים האט אוועקגעשליידערט דאס היטל זיינע, זיינע האר אט אויפן קאפ זענען שוין מער נישט קיין גאלד, נייערט זילבער, אויך די האר פון פנים, זילבער, אט דאס-א זילבער גיסט זיך צוזאמען אין איין מאסקע מיטן פנים, וואס איז ווייס ווי ליים,

זיינע ליפּן ווי פון בלאַסן וואַקס אויף יום-כיפּור-ליכט באַוועגן זיך. וואָס פליסטערן זיי? מיין גייסטיק געהער האָרכט, מאין יביא עזרי, מאין יביא עזרי, און איך פאַרטייטש זיך עס אין געדאַנק אויף יידיש, פון וואַנען וועט קומען מיין הילף? פון וואַנען וועט קומען מיין הילף? ביי זיין רעכטער זייט גייט זיין ליבלינג, די מיזינקע, די יפהפיה, שעוועלע. ער האלט זי פאר דער האנט מיט די לעצטע כוחות, אין זיין לינקער זייט די מומע כאסע בריינע, זי האלט פאר דער האנט בעלקען, דער מומע'ס פנים קנאכן, נאר אויף ביידע באקן גליען פלעקן ווי ביי א שווינדזיכטיגן קראנקן, די אויגן פלעמלעך ווילד פון אימה פארן טויט און דורסט צום לעבן. זי שעפטשעט מיט א הייס סאפעניש, אשר! אנטלויפן! אשר! אנטלויפן! און נאר ווי אן ענטפער דערויף די נאכאנאנדיגע פראגע, מאין יבא עזרי? און אט שפאנט מען ארויף אויף א בריקל, חסיא בריינע טוט א לאז אפ פון ביידע זייטן די הענט פון מאן און דער טאכטער, און ווי א בליץ פלאם א רייס ארויס זיך פון דער שורה, א לאז אראפ זיך פון וועג, און א שלענגל זיך ארונטער אונטערן בריקל. אבער דער בליץ האט אנגעשלאגן אין א וואך אויג פון א נאצי מערדער, ער טוט זיך א לאז אראפ נאך איר, צילט אן די ביקס אונטערן בריקל ארונטער, ס'דעהערט זיך א שאס, א צווייטער, א דריטער, און פון אונטערן בריקל ארויס אן אויסגעצויגענער שארפער קוויטש וואס ווערט גלייך אפגעהאקט. דער נאצי מערדער גלייכט זיך אויס מיט א שפאטיש געלעכטער- הירזשעריי. קאפוט! די צום טויט פאר'משפט'ע שורות גייען ווייטער די האלב פארחלש'טע שעוועלע

דאס בילד פארשווינדט פון מיינע צוגעמאכטע אויגן און לאזט מיך איבער מיטן ווייטאג אין הארצן. וויי וויי, זיי האבן אויפגעשטעלט א היבשע צאל דורות פארן נאצישן טייוול, פארן אומקום, פארן אומדערהערטן בראך פון אונזער פאלק. זין, טעכטער און אייניקלעך זענען אומגעקומען אין ראטני, אין טריסק און אין קאמין. אָבער, שעפּטשע איך צו זיך, זאָל גלײַך קומען דער נחמו נחמו עמי, טרייסט, טרײסט מײַן פֿאָלק! זײ האָבן אױפֿגעשטעלט דורות אױך פֿאַר ארץ-ישׂראל, דאָ לעבן זײערע אַ זון און אַ טאָכטער און אײניקלעך און אור-אײניקלעך, װאָס אײנס פֿון זײ טראָגט דעם נאָמען אַלון, אַ דעמב. דער דעמב אין ישׂראל זאָגט אַ סך.

וועט זיין נישט אפגעהאקט ווערן. איך זעה מיט פארמאכטע אויגן דער פעטער אשר דער גרעסער און די מומע חסיא בריינע קוקן אראפ פון הימל אויף זייער אור-אייניקל אלון, דעם דעמב זייערן דא אין ישראל. זייער ביידנס בלוי פלעמלדיגע אויגן גיסן זיך צוזאמען איבער זיין קעפל און רעדן צו זיך אן ווערטער. מיר האבן עס נישט דערלעבט, זאגט דער פעטער אשר דער גרעסער, האבן אבער א טרייסט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.